בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף י, מ'הייבט אן דף י עמוד א', די צווייטע שורה פון אויבן, רב אדא קרחינא קמיה דרב כהנא אמר משמיה דרבא, איז אזוי, אונז האמיר געזען אז לוי האט א קשיא געפרעגט צו רבי, לוי האט געפרעגט אז לכאורה פארוואס שטייט פופצן ציורים אין די משנה, ס'וואלט געדארפט שטיין א זעכצנסטע, אמר ליה האמיר געזען האט רבי געזאגט צו לוי, כמדומה לי שאין לו מוח בקדקדו, ס'קוקט מיר אויס אז דו האסט נישט קיין מוח אין קאפ, א שארפע לשון, פארוואס? זאגט רבי, ווייל וועלכע איז די זעכצנסטע וואס דו ווילסט דא צולייגן? אמו אנוסת אביו, ס'טייטש ווילסט מיר צולייגן אז טאמער שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס מאמע, אנוסת אביו, און שמעון איז געשטארבן, קען ראובן נישט מייבם זיין די מאמע, פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, דאס איז א ציור וואס דו ווילסט צולייגן צום משנה? זאגט רבי, ס'איז פשוט אז מ'האט עס נישט געקענט צולייגן, פארוואס? ווייל בפלוגתא לא קמיירי, די משנה רעדט נישט פון קיין זאך וואס איז א שנוי במחלוקת, א זאך וואס מ'קריגט זיך ביי דעם, און אמו אנוסת אביו, דער גאנצער ציור איז בעצם א מחלוקת, ווייל לויט רבי יהודה איז נישט דא אזא זאך אז א ברודער האט חתונה מיט זיין ברודער'ס מאמע, אפילו ווען ס'איז נישט חתונה געהאט, אפילו ווען ס'איז אן אנוסת אביו, נישט דא אזא זאך שמעון זאל חתונה האבן מיט ראובן'ס מאמע, און במילא אזא ציור קען נישט זיין לויט רבי יהודה, די משנה מישט זיך נישט אריין אין קיין מחלוקת'ן, פארדעם האט עס די משנה נישט אויסגערעכנט, אזוי האט רבי געענטפערט. האמיר געזען נעכטן א קשיא, די גמרא האט געפרעגט פון א ברייתא פון רבי חייא די קאמפליצירטע קשיא, אבער וויאזוי זאגט רבי אז די משנה מישט זיך נישט אריין אין מחלוקת, רבי חייא האט דאך געזאגט א כלל, אז בכולן אני קורא בהן, האסורה לזה מותרת לזה, והאסורה לזה מותרת לזה, ואחותה שהיא יבמתה חולצת או מתייבמת, און ווי מען האט נעכטן שיינערהייט מסביר געווען די לאנגע רש"י, אז רב חייא זאגט אז יעדע ציור ביי אונזער משנה ביי אלע פופצן ציורים קען מען איינזעצן ביי אזא אופן פון צוויי ברודערס מיט צוויי שוועסטערס וואס די ברודערס שטארבן און די אנדערע צוויי ברודערס קענען יא מייבם זיין ווייל ס'הייסט נישט אחות זקוקתו ווייל יעדעס איינצעלנע שוועסטערס איז אן ערווה אויף איינצעלנע ברידערס אזוי האב איך נעכטן געזען די אלע קאמפליצירטע אופנים און די איינציגסטע וועג וואס די ציור פון אשת אחיו שלא היה בעולם עט שטימען איז נאר לויט ר' שמעון ווייט על כל פנים זעהט מען אז די משנה מישט זיך יא אריין אין מחלוקת'ן האט די גמרא געענטפערט און מיט דעם האבן מיר נעכטן געענדיגט אז לרבי הני כללי לית ליה ס'טייטש רבי איז נישט מסכים צו דאס וואס רב חייא האט געזאגט מיט אזא פשטות אז בכולן אני קורא בהן אז ביי אלע פופצן ציורים אין די משנה קען מען זאגן צוויי ברידערס צוויי שוועסטערס די אינטערסאנטע ציורים רבי איז נישט מסכים צו די דין און ממילא נישט קיין קשיא אויף רבי אזוי האמיר נעכטן געזען זאגט אונזער גמרא רב אדא קרחינא קמיה דרב כהנא אמר משמיה דרבא זאגט ער אנדערש ער איז אנדערש מסביר רבי און ער קריכט צוריק צו די קשיא וואס לוי האט געפרעגט זאגט ער אזוי לעולם אית ליה לרבי הני כללי אוואדע האלט רבי פונקט ווי ר' חייא רבי האלט אז ביי אלע פופצן ציורים פון די משנה קען מען טרעפן אן אופן פון צוויי ברידערס וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, און די צוויי ברידערס זענען געשטארבן, און די צוויי אנדערע ברידערס קענען יעצט מייבם זיין די צוויי שוועסטערס, אפילו נארמאל קען מען נישט, דא וועט מען קענען, פארוואס? ווייל יעדעס איינס פון די שוועסטערס איז א ערווה אויף איינס פון די ברידערס און ממילא קענען די ברידערס מייבם זיין די אנדערע שוועסטערס, רבי איז מודה צו די רב חייא. און נאך מער, היות וואס רבי איז מודה צו די רב חייא, רבי האלט פונקט ווי רב חייא, איז דאס טאקע די טעם פארוואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט די זעכצנסטע ציור פון אמו אנוסת אביו, דאס גופא איז די טעם פארוואס, ווייל ווען די משנה וואלט ווען געזאגט אמו אנוסת אביו, נישט געפערליך, מיט דעם וואלט מען נאך געקענט לעבן, אבער די ברייתא פון רב חייא וואלט מען נישט געקענט זאגן, פארוואס, ווייל ביי אמו אנוסת אביו איז נישט דא אזא היכי תמצא אז צוויי ברידערס זאלן חתונה האבן מיט צוויי שוועסטערס און שטארבן און שפעטער די אנדערע צוויי ברידערס זאלן קענען מייבם זיין, ס'וועט נישט זיין אזא היכי תמצא. פארוואס? איז ער מסביר, ווייל והכי קאמר ליה, אמו אנוסת אביו בחדא משכחת לה, בתרתי לא קמשכחת לה. וואס טייטש איין חלק עסטו קענען צושטעלן, צוויי חלקים עסטו נישט קענען צושטעלן. וואס מיינט א איין חלק און צוויי חלקים? איז לאמיר קודם טאקע פרובירן איינצוזעצן, לאמיר זאגן אז אונזער משנה רעדט טאקע פון אמו אנוסת אביו. די משנה זאגט אונז, טאמער שמעון האט חתונה מיט ראובן'ס מאמע מיט אמו אנוסת אביו, און שמעון שטארבט, איז ראובן קען איר נישט מייבם זיין, פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, פיין, אזוי שטייט אין משנה, יעצט קומט א ברייתא פון רב חייא, און רב חייא זאגט, בכולן אני קורא בהן, וואס טייטש מען דארף מען דא אויך טרעפן א ציור, אז וואס, וואס איז די ציור, וואס איז די ציור זוכט מען דא, זוכט מען א ציור אזוי, שמעון און לוי האבן חתונה מיט צוויי שוועסטערס מיט רחל און לאה, און שמעון און לוי שטארבן, און יעצט רחל און לאה פאלן צו ראובן און שמעון, איז ראובן איז רחל'ס טאכטער, שמעון איז לאה'ס טאכטער, און ביידע, סיי רחל און סיי לאה זענען אנוסת אביו, ס'טייטש יעקב די טאטע דא האט נישט חתונה געהאט מיט ביידע נישט, איז דאס איז לכאורה די ציור וואס ראובן קען יעצט מייבם זיין לאה, און שמעון קען מייבם זיין רחל. זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, פארוואס? ווייל אי יעקב שתי אחיות אנס, לאמיר טאקע זאגן אז יעקב האט מאנס געווען רחל און לאה, און ס'איז געבוירן געווארן ראובן און שמעון, שפעטער לוי און יהודה האבן חתונה מיט זיי זיי שטארבן, ראובן קען נישט מייבם זיין זיין מאמע, און שמעון קען נישט מייבם זיין זיין מאמע. איז דא איין חלק פון די מעשה זייער געשמאק, אחותה שהיא יבמתה משכחת לה, דאס איז א ציור פון צוויי ברידערס וואס האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, לוי און יהודה האבן חתונה געהאט מיט רחל און לאה, אבער האסורה לזה מותרת לזה לא משכחת, וואס טייטש סוף פסוק למעשה, נאך לוי און יהודה שטארבן, קען נישט יעצט ראובן מייבם זיין לאה און שמעון מייבם זיין רחל, אזוי ווי אלע אנדערע ציורים פון די משנה, פארוואס? ווייל מען טאר נישט מייבם זיין א שוועסטער פון א מאמע, איז אז רחל און לאה זענען שוועסטערס, איז נישט נאר ראובן טאר נישט מייבם זיין זיין מאמע רחל, נאר אויך נישט לאה זיין מאמע'ס שוועסטער, איז קען מען נישט אזוי לערנען די משנה. ווייטער ואי שתי נכריות אנס, עסטו זאגן פיין, רחל און לאה זענען נישט קיין שוועסטערס, איז דא טאקע האסורה לזה מותרת לזה משכחת לה, דא וועסטו זייער פיין קענען זאגן, ראובן קען מייבם זיין לאה, ס'איז נישט זיין מומע, שמעון, קען מייבם זיין רחל, ס'איז נישט זיין מומע. אבער אחותה שהיא יבמתה לא משכחת לה. נאך איינע פון די תנאים איז געווען אז ס'דארף זיין צוויי שוועסטערס. וואס טייטש אלע פופצן ציורים וואס מ'האט נעכטן איינגעזעצט אין די ברייתא פון רב חייא איז דא צוויי תנאים. איינס אז ס'איז צוויי ברודערס וואס האבן חתונה מיט צוויי שוועסטערס. און די צווייטע תנאי איז אז סוף, נאך די גאנצע מעשה, נאך לוי און יהודה שטארבן, קען ראובן מייבם זיין לאה, און שמעון מייבם זיין רחל. דא מוזט דיך קלויבן איינס פון די צוויי. אדער רחל און לאה זענען נישט קיין שוועסטערס, אדער אז זענען יא שוועסטערס, קען קיינער נישט מייבם זיין קיינעם, און ממילא היות וואס ר' חיא'ס ברייתא קען נישט שטימען מיט אמו אנוסת אביו, און רבי האלט פונקט ווי ר' חייא רבי האלט אויך פון די ברייתא און טייטשט עס ממש אריין ביי אונזער משנה, דערפאר האט אונזער משנה נישט אויסגערעכנט א ציור פון אמו אנוסת אביו, אזוי זאגט רב אדא קרחינא קמיה דרב כהנא בשם רבא. רב אשי אמר, רב אשי זאגט אנדערש, זאגט רב אשי לעולם לית ליה לרבי הני כללי, רבי איז נישט מסכים צו ר' חייא, אזוי ווי מען האט נעכטן געזאגט, רבי האלט נישט פון די ברייתא פון ר' חייא. נאך מער, ובפלוגתא קמיירי, רבי האט אויך נישט קיין פראבלעם אז אונזער משנה זאל זיך אריינמישן אין מחלוקת. איי אויב אזוי, ווי שטימט די משנה, און פארוואס טאקע רעכנט נישט די משנה אויס אמו אנוסת אביו? איז נעכטן האט מען געזען רבי האט געזאגט צו לוי אין לו מוח בקדקדו פארוואס? ווייל די משנה וויל זיך נישט אריינמישן אין מחלוקת, און אז די משנה וויל זיך נישט אריינמישן אין מחלוקת, די דין די מצב פון אמו אנוסת אביו, לויט רבי יהודה שטימט עס נישט, אבער טאמער אונזער משנה מישט זיך יא אריין אין מחלוקת, פיין, זאל די משנה זיך אריינמישן אין מחלוקת און נישט גיין ווי רבי יהודה. זאגט די גמרא, ומאי כמדומני שאין לו מוח בקדקדו דקאמר ליה, וואס מיינט רבי צו זאגן צו לוי, הכי קאמר ליה, רבי מיינט צו זאגן צו לוי אזוי, מאי טעמא לא דייקת מתניתין, דמתניתין רבי יהודה היא, דאסר באנוסת אביו, ס'טייטש זאגט דער רבי פשוט, איך האב נישט קיין פראבלעם אז די משנה זאל זיך אריינמישן אין מחלוקת'ן, און די משנה גייט נישט ווי רבי יהודה, נאר וואס? דא איז נישטא קיין ברירה, מען מוז זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי יהודה, פארוואס? ווייל דקתני אין די המשך פון די משנה שטייט, די המשך פון די משנה איז אין דף י"ג, דארט שטייט אין די משנה, שש עריות חמורות מאלו, ס'טייטש, די ערשטע משנה האט אויסגערעכנט פֿופֿצן עריות, די קומענדיגע משנה גייט אויסרעכענען זעקס עריות, וואס די זעקס זענען הארבער פון די פֿופֿצן, מיט וואס זענען זיי הארבער? מפני שהן נשואות לאחרים צרותיהן מותרות, וואס טייטש זענען הארבער מיט דעם אז ביי אונזער משנה איז די עריות נאר נישט אויף איין ברודער, ס'טייטש אונזער משנה איז פופצן ציורים, וואס א פרוי האט חתונה געהאט מיט שמעון, בהיתר, שמעון איז געשטארבן, ראובן האט א פראבלעם צו חתונה האבן מיט די פרוי, אדער ווייל ס'איז ראובן'ס טאכטער, אדער ווייל ס'איז ראובן'ס שוויגער, אדער ווייל ס'איז א כל מיני ציורים, פראבלעמען מיט ראובן, אבער שמעון, שמעון האט נישט קיין שום פראבלעם מיט די פרוי, שמעון האט געמעגט חתונה מיט די פרוי, לוי האט אויך מעגן, יהודה האט אויך מעגן, נאר דער ראובן האט א פראבלעם צו חתונה האבן מיט איינע פון די פרויען פון שמעון, אזוי האט מען גערעדט אין די משנה, דאס איז די פופצן ערוות, מה שאין כן די זעקס ערוות, וואס שטייט אין דף י"ג, איז נישט שייך אז שמעון זאל וואוינען מיט איינס פון די ערוות, למשל, די ערשטע פון די זעקס איז אמו, ראובן'ס מאמע קען נישט שמעון חתונה האבן מיט, און ממילא איז נישט דא אזא זאך אז שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס מאמע, שפעטער איז שמעון געשטארבן און די מאמע פאלט יעצט פאר ראובן, נישט דא אזא היכי תימצי, און ממילא מיט דעם איז די זעקס זענען הארבער, און ממילא איז טאקע נישט דא קיין יבום ביי די אלע זעקס, נישט דא אזא זאך בכלל, און צרותיהן מותרות, דאס איז א דין וואס אונז האבן שוין געזען נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל. אז א צרה פון א ערוה איז נישט קיין פראבלעם, נאר ביי יבום איז עס א פראבלעם. על כל פנים, וועלכע זעקס? די משנה רעכנט דארט אויס, אמו, ואשת אביו, א מאמע, די פרוי פון א טאטע, אויך, ואחות אביו, די שוועסטער פון א טאטע, וואס ווייטער, שוועסטער פון א טאטע איז אויך, צוגלייך ביי אלע ברידערס, טייטש, נישט ראובן מעג חתונה האבן מיטן טאט'ס שוועסטער, נישט שמעון, נישט לוי, קיינער פון די ברידערס נישט, ממילא נישט שייך יבום, נישט שייך אז שמעון זאל האבן חתונה געהאט און שטארבן, דאס איז נישט שייך, און די משנה רעכנט דארט אויס נאך דריי, על כל פנים, שטייט דארט אמו און אשת אביו. מאי אמו? וואס מיינט אמו? אילימא נשואת אביו? אונז זאלן זאגן אמו מיינט זיין מאמע, די מאמע וואס האט חתונה געהאט מיט זיין טאטע. דאס קען נישט זיין. היינו אשת אביו, דאס מיינט דאך אשת אביו. אלא לאו, נאר אוודאי וואס מיינט אמו? אנוסת אביו. אז ראובן'ס מאמע איז נישט חתונה געהאט מיט'ן טאטן, נאר ס'איז אנוסת אביו. וקתני, און וואס שטייט אין די משנה? אז מפני שנשואות לאחרים, לאחרים אין, לאחים לא. ס'טייטש, די אנוסת אביו איז דאך פון די הארבע עריות, מיט וואס איז עס הארב? ס'איז הארב מיט דעם אז די מאמע, די מאמע פון ראובן, קען נישט חתונה האבן נישט מיט שמעון, נישט מיט לוי, נישט מיט יהודה, אפילו זי איז קיינמאל נישט געווען חתונה געהאט מיט יעקב, ס'איז אנוסת אביו, פון דעסטוועגן קיינער פון די ברידערס טאר נישט חתונה האבן מיט איר. ווער האלט אזוי? ווער איז דאס? זאגט די גמרא מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא, ווער האלט אז מען טאר נישט חתונה האבן מיט אנוסת אביו? רבי יהודה, דאסר באנוסת אביו, דאס איז רבי יהודה. און ממילא אז אונזער משנה און די המשך אין דף י"ג אלס גייט ווי רבי יהודה, פארדעם משום הכי לא תני ליה, פאר דעם רעכנט נישט אונזער משנה אויס אמו אנוסת אביו, ווייל טאקע לויט רבי יהודה איז נישט דא אזא זאך, נישט דא אזא זאך אז שמעון האט חתונה געהאט מיט אמו אנוסת אביו, מיט ראובן'ס מאמע. אמר ליה רבינא לרב אשי, פרעגט אבער רבינא, לרבי יהודה נמי משכחת לה, דאי עבר ונסיב, ס'טייטש אין הכי נמי, רבי יהודה האלט, רבי יהודה קריגט זיך אויף די חכמים, חכמים זאגן אז שמעון מעג חתונה האבן מיט ראובן'ס מאמע, טאמער ס'איז אמו אנוסת אביו, רבי יהודה זאגט מ'טאר נישט, אבער פון דעסטוועגן זאגט רבינא, טאקע רבי יהודה האלט מען טאר נישט, אבער ס'איז נישט קיין כרת, ס'איז סך הכל א לאו, און ביי א לאו, ביי חייבי לאוין איז קידושין תופס, און ממילא, זאל, זאגט רבינא, זאל די משנה אויסרעכענען אמו אנוסת אביו, ווייל טאקע אויף א נארמאלע אופן, געשענט עס נישט, אבער וואס איז טאמער שמעון האט עובר געווען אויף די לאו, שמעון האט יא חתונה געהאט מיט ראובן'ס מאמע, איז אוודאי ביי אזא ציור ווען שמעון שטארבט, ראובן קען נישט מייבם זיין זיין מאמען, וועט אויך זיין א ציור, פון פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, וואלט עס די משנה געדארפט אויסרעכענען, ענטפערט רב אשי ניין, דאי לא קתני, אונזער משנה רעדט נישט פון א דאי, פון איינער וואס האט עובר געווען א עבירה און חתונה געהאט מיט א פרוי וואס ער טאר נישט, מען רעדט פון גלאטערע ציורים. אמר ליה רב אשי לרב כהנא פרעגט יעצט רב אשי א קשיא צו רב כהנא, פריערט האט רב אשי געענטפערט האט דאך יעצט געענטפערט דאי לא קתני דאס איז געווען רב אשי, יעצט פרעגט רב אשי אליין א קשיא אויף זיך אליין, זאגט רב אשי בלא דאי נמי משכחת לה, וואס טייטש פון דעסטוועגן די משנה וואלט געדארפט אויסרעכענען אמו אנוסת אביו, פארוואס מען האט דאך יעצט געשמועסט דאי לא קתני, די משנה רעדט נישט פון אופנים וואס מען טאר נישט, די משנה שטימט דאך מיט רבי יהודה, רבי יהודה זאגט שמעון טאר נישט חתונה מיט ראובן'ס מאמע, און פארוואס וואלט עס די משנה געדארפט אויסרעכענען? זאגט רב אשי כ'על דיר קענען טרעפן א ציור וואס שמעון האט נישט חתונה געהאט מיט ראובן'ס מאמע, נישט אזא ציור פון דעסוועגן זאל זיין א היכי תמצא פון אמו אנוסת אביו, אן דעם וואס קיינער פון די צוויי נישט ראובן נישט שמעון האבן געטון דא א איסור, ווי איז דא אזא אופן? זאגט רב אשי אזוי, יעקב אנס כלתו, יעקב, האט א זון ראובן, און ראובן האט א פרוי, רחל, יעקב גייט און ער איז מאנס זיין שניר, ער איז א שייגעץ, ער טאר דאס נישט טון, ער איז עובר אויף א איסור, די קינד וואס גייט דא געבוירן ווערן איז א ממזר, אבער ער האט אזוי געטון, והוליד ממנה בן, ס'איז געבוירן געווארן דא א זון, שמעון, קומט אויס, שמעון איז רחל'ס זון, רחל איז ראובן'ס פרוי, אבער פון די צווייטע זייט, שמעון איז אויך ראובן'ס ברודער, ווייל ביידע זענען קינדער פון יעקב, יעצט ומת ראובן בלא בנים, ראובן שטארבט אן קינדער, ווער איז זיין פרוי רחל, ונפלה לה קמי ברה, פאלט יעצט רחל פאר וועם? ווער דארף יעצט מייבם זיין רחל? איר זון, איר אייגענע זון שמעון, איז אוודאי קען איר נישט מייבם זיין, ומיגו דאיהי אסירא, צרתה נמי אסירא, און ממילא ביי אזא ציור איז פוטרות צרותיהן, שמעון עט נישט דארפן מייבם זיין נישט איר און נישט די אנדערע צרות, איז האמיר א ציור פון א מאמע וואס איז אנוסת אביו אמו אנוסת אביו, אן דעם נישט ראובן נישט שמעון האבן געטוהן דא א איסור, און פונדעסטוועגן האמיר א ציור וואס פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, אמר ליה ענטפערט רב כהנא פונדעסטוועגן, די משנה האט דאס נישט אויסגערעכנט, ווייל באחוותא דהתירא קמיירי, באחוותא דאיסורא לא קמיירי, די משנה רעדט פון כשר'ע ברידערס, נישט פון קיין נישט כשר'ע ברידערס, דא, ראובן און שמעון, זענען נישט קיין כשר'ע ברידערס, פארוואס? ווייל שמעון איז געבוירן געווארן באיסור, מיט דעם אז יעקב האט געוואוינט מיט זיין שניר, ממילא פון דעם רעדט נישט די משנה. זאגט אונז די גמרא, נאכדעם וואס רבי האט אויפגעוויזן פאר לוי און פארענטפערט כל מיני וועגן פארוואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט אמו אנוסת אביו, ואף על פי כן, אפילו רבי האט זיך אויסגעדרוקט אזוי שארף צו לוי, בדקה לוי במתניתיה לוי האט געשריבן א ברייתא און ער האט יא אריינגעלייגט די ציור אין זיין ברייתא אמו אנוסת אביו, דתני לוי, ווייל לוי האט געלערנט א ברייתא אזוי, לאמיר זען לוי'ס ברייתא, זאגט די ברייתא, אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה, אמאל פטר'ט די מאמע די צרות אמאל נישט, כיצד? זאגט די ברייתא אזוי, היתה אמו נשואת אביו, טאמער ס'איז א געהעריגע מאמע, ס'איז נישט קיין אנוסת אביו, ס'איז א געהעריגע טאטע און מאמע האבן חתונה געהאט געהאט קינדער, ונישאת לאחיו מאביו, יעצט ראובן האט א טאטע און א מאמע זיי וואוינען צוזאמען א מחיה, גייט זיין ברודער שמעון און ער האט חתונה מיט זיין מאמע, אוודאי נישט דא אזא זאך ער טאר נישט, ס'איז חייבי כריתות ס'איז חייבי מיתה, די קדושין איז נישט תופס, אבער אזוי האט ער געטון, איז א שייגעץ, ומת, יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, זו היא אמו שאין פוטרת צרתה, איז דא פארשטייט זיך, לאמיר זאגן, שמעון האט אנדערע פרויען, אוודאי ראובן עט דארפן מייבם זיין די אנדערע פרויען פון שמעון, און מען קען נישט קומען יעצט מיט א מעשה ניין ראובן דארף נישט, ווייל למעשה שמעון איז געווען חתונה געהאט צו ראובן'ס מאמע אויכעט, און די מאמע פאלט יעצט צו ראובן, ניין, פארוואס? ווייל שמעון איז קיינמאל נישט געווען חתונה געהאט מיט ראובן'ס מאמע, קען זיין ער האט זיך איינגערעדט אז ער האט חתונה געהאט מיט איר, אבער די קדושין האט נישט תופס געווען, און ממילא דאס איז א ציור וואס קיינער פטר'ט גארנישט, נישטא דא קיין יבום אוודאי דארף יעצט ראובן מייבם זיין די אנדערע פרויען, אבער, זאגט לוי, היתה אמו אנוסת אביו, טאמער ראובן'ס מאמע האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט יעקב, ס'איז אנוסת אביו, ונשאת לאחיו מאביו, און יעצט האט שמעון חתונה געהאט מיט די מאמע, וואס דא איז אוודאי קידושין תופס, אפילו לויט רבי יהודה מ'טאר נישט, אבער קידושין איז תופס, ומת און ער שטארבט, זו היא אמו שפוטרת צרתה, דא אוודאי פטר'ט איר צרות טייטש ראובן קען נישט מייבם זיין די מאמע און אויך נישט די אנדערע צרות, ואף על פי ששנו חכמים במשנתינו חמש עשרה, אפילו אין די משנה שטייט פופצן, זאגט לוי יש לנו להוסיף שש עשרה כגון זו, דארף מען צולייגן א זעכצנטע ציור, דער ציור. זאגט אונז די גמרא, אמר ליה ריש לקיש לר' יוחנן, האט ריש לקיש געזאגט צו ר' יוחנן, ללוי, דאמר דאי נמי קתני, לויט לוי, לוי האט דאך יעצט געזאגט א ברייתא אז מען דארף צולייגן א ציור צו די משנה, וועלכע ציור? אמו אנוסת אביו. יעצט, לויט רבי יהודה, האט מען געזען רבי יהודה האלט מען טאר נישט, שמעון טאר נישט חתונה האבן מיט ראובן'ס מאמע, אפילו אז מ'טאר נישט קידושין האבן תופס געווען. יעצט, אוודאי אונזער משנה וועט אויך שטימען מיט רבי יהודה, ס'טייטש אויב אזוי קומט אויס אז לוי, וואס לוי האט גורס געווען די משנה אמו אנוסת אביו, האט גערעדט ביי אזא סארט ציור וואס איינער האט עובר געווען א איסור, שמעון האט עובר געווען א איסור, נאך אלץ רעכנט ער עס אויס. אבער אויב אזוי, אויב לוי רעדט אויך פון חתונה האבן מיט חייבי לאוין, ליתני, זאגט ריש לקיש האב איך נאך א פאל וואס ער וואלט געדארפט אויסרעכענען וואס החולץ ליבמתו וחזר וקידשה, איינער וואס האט חולץ געווען זיין יבמה ער האט איר נישט מייבם געווען ער האט חולץ געווען אנשטאטס דעם ומת בלא בנים און יעצט שטארבט ער אן קינדער דמיגו דאיהי אסירא צרתה נמי אסירא פון וואס רעדט מען דא? איז אזוי מ'עט באלד זעהן מ'עט שוין זעהן א מחלוקת צווישן ר' יוחנן און ריש לקיש ביי החולץ ליבמתו וואס געשעהן ביי א חליצה איז ביז יעצט האמיר גערעדט פון יבום ס'דא א פאק פון ברידערס לאמיר זאגן ראובן שמעון לוי יהודה, ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי, ער איז געשטארבן אן קינדער, שמעון איז מייבם, וואס איז טאמער שמעון שטארבט אן קינדער, העט לוי מייבם זיין אזוי ווייטער יהודה, יעדער איינער קען מייבם זיין, פיין, וואס איז טאמער מען האט נישט מייבם געווען, מען האט חולץ געווען, איז דא, לאמיר כאפן א ציור, ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון איז געווען חתונה געהאט מיט א פרוי, שמעון איז געשטארבן, ראובן האט חולץ געווען די פרוי. איז דא איז דא א מחלוקת ריש לקיש און רבי יוחנן. ריש לקיש האלט, מ'עט באלד זעהן פון ווי ער לערנט עס ארויס, אז אלע ברידערס חוץ פון ראובן, ראובן האט חולץ געווען, אבער אלע אנדערע ברידערס ווערן יעצט צוריק א בחינה פון א אשת אח, קיינער טאר יעצט נישט וואוינען מיט דעם פרוי לעולם ועד. ראובן? ראובן טאר אויך נישט, ער האט חולץ געווען נאך א חליצה טאר מען נישט חתונה האבן, אבער פאר ראובן איז נישט דא אשת אח, ס'איז נישט קיין חייבי כריתות, ס'איז נאר א לאו. קומט אויס לויט ריש לקיש, ביי ראובן איז דא א לאו, פאר אלע אנדערע ברידערס פאר לוי יהודה יששכר זבולון, זיי אלע און ממש חייבי כריתות, ס'איז אן אשת אח, דאס איז ריש לקיש'ס שיטה. רבי יוחנן האלט ניין, רבי יוחנן האלט אז צוריק אשת אח ווערט עס נישט, נאר וואס, ס'דא א לאו, א לאו פאר יעדעם, א לאו פאר ראובן, א לאו פאר לוי פאר יהודה און פאר אלע אנדערע ברירות. און במילא ריש לקיש פרעגט דא לשיטתו לויט זיין אייגענע שיטה, פרעגט ריש לקיש וואס איז טאקע ביי אזא ציור אז ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון האט חתונה געהאט מיט א פרוי און ער איז געשטארבן, ראובן האט חולץ געווען דאס פרוי. פיין, קומט אויס לויט ריש לקיש אלע אנדערע ברידער זענען אשת אח, ראובן נאר א לאו. ראובן גייט אפילו איז דא א לאו, ער האט חתונה יעצט מיט די פרוי וואס ער האט חולץ געווען, האט עובר געווען אויף א לאו, אבער ביי א לאו, ביי חייבי לאוין איז קידושין תופס, און ממילא די חתונה איז א גוטע חתונה. די קידושין איז א גוטע קידושין, יעצט שטארבט אויך ראובן, קומט יעצט אויס אז די ברידערס דארפן איר מייבם זיין, אבער זיי קענען איר נישט מייבם זיין ווייל פאר זיי איז זי דאך אן אשת אח, זי ממש חייבי כריתות, האמיר דא נאך א ציור וואס איז פוטרות צרותיהן, וואס נישט נאר די ברידערס עלן איר נישט דארפן מייבם זיין, נאר אויך די אנדערע צרות, די אנדערע פרויען פון ראובן, עט מען אויך נישט דארפן מייבם זיין. יעצט טאמער דו זאגסט מיר אז די משנה רעדט נישט פון די אי, די משנה רעדט נישט פון איינער וואס האט חתונה געהאט מיט אן איסור, פיין. אבער טאמער דו זאגסט מיר די משנה רעדט אויך פון מענטשן וואס האבן חתונה געהאט מיט א איסור, איז דא זייער א גוטע ציור. ראובן האט חתונה געהאט מיט א איסור מיט א פרוי וואס ער האט חולץ געווען, שפעטער איז זי געשטארבן, איז פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן. אמר ליה, ענטפערט ר' יוחנן צו ריש לקיש, לפי שאינה בצרת צרה, ס'טייטש אונזער משנה זאגט פוטרות צרותיהן, וצרות צרותיהן, אונז האבן אויסגערעכנט, אונז האבן אויסגערעדט אין די משנה וואס מיינט צרות צרותיהן, צרות צרותיהן מיינט טאקע א ציור, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, ראובן איז געשטארבן, שמעון האט מייבם געווען, שמעון איז געשטארבן, איז לוי יעצט מייבם, אזוי ווייטער אזוי ווייטער אזוי ווייטער, און טאמער איז דא א צרה דא, איז די צרה האלט אין איין פאטערן ווייטער און ווייטער און ווייטער די נעקסטע ברודער די נעקסטע ברודער די נעקסטע ברודער, דא איז נישט שייך צרות צרותיהן, פארוואס? ווייל ברגע וואס ראובן האט חולץ געווען, אויף איין שאס, איז אלע אנדערע ברידערס לאמיר זאגן צוועלף שבטים, צוועלף ברידערס ס'דא דא, אלע אנדערע ברידערס זענען יעצט אן אשת אח פאר דעם פרוי, עס וועט קיינמאל נישט זיין א ציור פון צרות צרותיהן, פאר דעם רעכנט עס די משנה נישט אויס. אזא אזא תירוץ האט רבי יוחנן געענטפערט. פרעגט די גמרא, פארוואס האט רבי יוחנן געדארפט ענטפערן אזא תירוץ? לכאורה, אזוי ווי מען האט אויסגעשמועסט, רבי יוחנן קריגט זיך אויף ריש לקיש, און רבי יוחנן האלט אז ווען ראובן איז חולץ שמעון'ס פרוי, איז נישט פשט אז אלע ווערן יעצט אן אשת אח, נאר פארקערט, אלע זענען יעצט א לאו, און ממילא קען רבי יוחנן ענטפערן לשיטתו לויט זיין שיטה, רבי יוחנן קען זאגן אז חייבי לאוין היא, ס'טייטש טאמער ראובן האט חולץ געווען שמעון'ס פרוי, איז אלע ברידערס האבן יעצט א לאו, נישט קיין כרת, סך הכל א לאו אז זי טאר נישט חתונה האבן, און ממילא טאמער טאקע ראובן וועט שטארבן, וחייבי לאוין בני חליצה ויבום נינהו, ראובן וועט שטארבן אבער די ברידערס זאלן יא זיין מחויב צו חולץ זיין און מייבם זיין, און ממילא פארדעם רעכנט עס די משנה נישט אויס, ווייל די משנה זוכט דאך ציורים, וואס מ'וועט נישט דארפן חולץ און מייבם זיין וואס פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן, און ממילא דאס קומט אינגאנצן נישט אריין אין די משנה, פארוואס האט ר' יוחנן נישט אזוי געענטפערט? ענטפערט די גמרא, ווייל לדבריו קאמר ליה, ר' יוחנן וויל טאקע ענטפערן לשיטת ריש לקיש, זאגט ר' יוחנן אזוי לדידי, לויט מיר, חייבי לאוין הם, אלע ברידער זענען חייבי לאוין, און ממילא וחייבי לאוין בני חליצה ויבום נינהו, איז דארף מען מאכן געהעריג יבום חליצה, קען זיין מדרבנן עט מען נישט לאזן מייבם זיין נאר חולץ זיין ווייל ס'דא א חייבי לאוין, אבער עס קומט נישט אריין על כל פנים אין די משנה, אלא לדידך, אבער ר' יוחנן זאגט אפילו לשיטתך, לויט די ריש לקיש וואס חייבי כריתות אן ענין וואס איז ממש חייבי כריתות איז די טעם פאר די משנה האט נישט אויסגערעכנט לפי שאינה בצרת צרה ווייל ס'איז נישט שייך ביי דעם צרת צרה שוין זאגט יעצט די גמרא די גמרא ברענגט די מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש איתמר החולץ ליבמתו וחזר וקידשה איינער וואס האט חולץ געווען זיין יבמה וואס טייטש ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון א פאק פון ברידערס שמעון איז געשטארבן אן קינדער ראובן האט חולץ געווען די יבמה און שפעטער האט איר מקדש געווען אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש הוא אינו חייב על החלוצה כרת ראובן אליין ביי אים איז דא א לאו נישט קיין כרת, והאחין חייבין על החלוצה כרת, אלע אנדערע ברידערס ווערן צוריק א אשת אח, ווייטער על הצרה, בין הוא ובין האחין חייבין על הצרה כרת, וואס טייטש ריש לקיש גייט נאך א טראט, ריש לקיש זאגט, לאמיר זאגן שמעון האט געהאט פינף פרויען, ראובן האט חולץ געווען איין פון די פרויען, ברגע וואס ראובן האט געמאכט די חליצה, יעדער איינער ווערט צוריק א אשת אח, וואס טייטש אזוי, אלע פרויען טארן יעצט נישט חתונה האבן מיט אלע ברידערס, און ראובן אויך נישט, די איינציגסטע וואס איז נישט דא קיין כרת, די איינציגסטע וואס איז נאר א לאו, איז ראובן מיט דער פרוי וואס ער האט חולץ געווען אלע אנדערע פרויען צו ראובן און כל שכן צו אלע אנדערע ברידערס און אלע אנדערע ברידערס אלעס איז ממש חייבי כריתות אזוי זאגט ריש לקיש רבי יוחנן אמר רבי יוחנן קריגט זיך און רבי יוחנן זאגט בין הוא בין האחים אינן חייבין לא על החלוצה כרת ולא על הצרה כרת רבי יוחנן זאגט ניין ברגע וואס מען האט געמאכט א חליצה גייט אינגאנצן אוועק די איסור פון אשת אח און ממילא איז נאר דא דא לאוין קיינער טאר יעצט נישט חתונה מיט קיינעם, קיינער פון די ברידערס טאר נישט נעמען קיינער פון די צרות אלס א לאו, אבער נישט אלס כרת פון אשת אח. זאגט אונז די גמרא, מאי טעמא דריש לקיש, וואס איז טאקע די טעם פון ריש לקיש? זאגט ריש לקיש אזוי אמר קרא, שטייט אין פסוק אז טאמער איינער העט חולץ זיין, טאמער א ברודער מאכט חליצה אנשטאטס יבום, זאגט דארט די פסוק, ככה יעשה לאיש, אשר לא יבנה את בית אחיו, אזוי העט מען טוהן פאר דעם ברודער, פאר די חולץ, וואס איז לא יבנה את בית אחיו, ער וויל נישט מייבם זיין די פרוי פון זיין ברודער, יעצט לכאורה וואס איז דאס אשר לא יבנה, וואלט געדארפט שטיין אשר לא בנה, ער האט נישט מייבם געווען די פרוי, וואס איז די לא יבנה? נאר וואס דען מ'דרש'נט פון דעם, כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה, אז נישט נאר ער האט איר נישט מייבם געווען, נאר שוב לא יבנה, דער ראובן העט מער קיינמאל נישט טארן חתונה האבן מיט די פרוי, נאכדעם וואס ער האט איר געגעבן חליצה, און ממילא ליגט דא מיט פון די אין דעם אשר לא יבנה ליגט א לאו אז ראובן טאר נישט חתונה מיט דער פרוי אלץ לאו, יעצט נאר ביי אים שטייט א לאו, יעצט ווען עס וואלט גארנישט געשטאנען אין פסוק, לאמיר זאגן שטייט נישט קיין שום פסוק, שטייט נישט אשר לא יבנה, איז וואס וואלט איך געזאגט, טאמער מען איז נישט מייבם, טאמער מען מאכט חליצה וואלט איך געזאגט אז ברגע וואס מען האט נישט מייבם געווען שוין, צוריק די איסור פון אשת אח די ארגינעלע איסור, נאר וואס דא אז שטייט אין פסוק אז ס'איז נישט צוריק די ארגינעלע איסור, נאר ראובן מיט איר איז סך הכל א לאו, זאג איך טאקע אז צווישן ראובן און איר איז דא א לאו, אבער אלע אנדערע? אלע אנדערע איז צוריק צו כרת, איהו הוא דקאי בלא יבנה, צווישן אים מיט איר איז דא א לאו פון לא יבנה, אבל אחיו, אלע ברידערס, כדקיימי קיימי, איז צוריק די איסור פון אשת אח, ועלה דידה הוא דקאי בלא יבנה איז זעלבע זאך, לא יבנה איז נאר איר, די פרוי וואס ראובן האט געגעבן חליצה, אבער הא צרה, כדקיימי קיימי אלע אנדערע פרויען, איז צוריק אשת אח, צוריק די איסור כרת, ור' יוחנן, ר' יוחנן זאגט ניין, מי איכא מידי דען דא אזא זאך אז דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ ואי בעי להאי חליץ ואי בעי להאי חליץ קען זיין אזא זאך אז פאר יבום פאר חליצה, טאמער קיינער האט גארנישט געטון, לאמיר זאגן ס'איז דא פינף ברידערס ראובן שמעון לוי יהודה יששכר, שמעון האט פינף פרויען, איז פאר מען מאכט יבום חליצה קען יעדעס איינס פון די ברידערס חולץ זיין אדער מייבם זיין יעדעס איינס פון די פרויען, און יעצט ברגע והשתא קומט א ראובן און מאכט א חליצה, קאי עלה בכרת, פלוצלינג צוריק כרת, א רגע צוריק האט יעדער געמעגט חתונה מיט יעדעם, פלוצלינג טאר קיינער נישט חתונה מיט קיינעם, כרת פאר יעדעם, אלא נאר, זאגט רבי יוחנן ס'ארבעט נישט אזוי, איהו שליחותא דאחים קעביד, סך הכל ארבעט ראובן פאר זיין ברודערס, ראובן האט חולץ געווען, אנשטאטס די ברודערס, און די זעלבע זאך איהי, די פרוי וואס האט געקריגן חליצה, שליחותא דצרה קעבדה, ס'דא דא נאך פרויען, זי האט גע'פטר'ט די אנדערע פרויען, אבער בעצם אלע זענען דא אריינגעמישט אין די מעשה חליצה, און במילא די לאו פון לא יבנה איז געזאגט געווארן ביי יעדעם, אבער כרת, כרת גייט נישט צוריק. פרעגט די גמרא, איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש, פרעגט יעצט רבי יוחנן א קשיא צו ריש לקיש, שטייט אין די ברייתא אזוי, אין די ברייתא גייט מען זען א סתירה פון די רישא פון די ברייתא און די סיפא פון די ברייתא, אין די רישא פון די ברייתא שטייט, החולץ ליבמתו וחזר וקידשה, ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון איז געשטארבן אן קינדער, ראובן האט חולץ געווען פאר די פרוי פון שמעון, און שפעטער האט ער עובר געווען אויף די לאו, ער האט איר צוריק מקדש געווען. ומת, יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, זאגט די ברייתא, צריכה חליצה מן האחין, דארפן די ברודערס נאכאמאל מאכן חליצה, וואס טייטש לוי דארף יעצט חולץ זיין די פרוי, אזוי שטייט אין א ברייתא, מילא זאגט רבי יוחנן בשלמא לדידי, גאנץ גוט לויט מיר, אז נאכדעם וואס ראובן האט חולץ געווען, איז יעצט פאר אלע ברודערס דא א לאו דאמינא חייבי לאוין נינהו, היינו דצריכה חליצה מן האחין, ס'איז נאר א חייבי לאוין, ביי חייבי לאוין איז דא חליצה. אלא לדידך, אבער לויט דיר ריש לקיש, וואס יעדער איינער ווערט א כרת ברגע וואס ראובן איז חולץ, אויב אזוי ווען ראובן שטארבט, אמאי צריכה חליצה, פארוואס דארפן די אנדערע ברידערס חולץ זיין, זענען דאך אשת אח, א אשת אח איז נישט חולץ, אזוי פרעגט ר' יוחנן, זאגט ריש לקיש צוריק ולטעמיך, אימא סיפא, זאגט ריש לקיש זיי דו מיר מסביר די סיפא פון די ברייתא, אין די זעלבע סיפא פון די ברייתא שטייט עמד אחד מן האחים וקידשה, ס'טייטש לאמיר זאגן ראובן האט געגעבן חליצה, און נישט ראובן האט איר יעצט מקדש געווען, נאר נאכדעם וואס ראובן האט חולץ געווען דאס פרוי, איז געגאנגען לוי לאמיר זאגן לוי האט איר מקדש געווען, זאגט די ברייתא אין לה עליו כלום, די קידושין איז נישט תופס. זאגט ריש לקיש, פארוואס? ואי חייבי לאוין נינהו, לויט דיר אז ס'חייבי לאוין, אמאי אין לה עליו כלום, פארוואס? חייבי לאוין איז דאך קידושין תופס, און ממילא זאגט ריש לקיש ממה נפשך, שטימט נישט די ברייתא, די סיפא שטימט נישט מיט דיר, די רישא שטימט נישט מיט מיר, שוין, נישט געפערליך, ס'איז א ברייתא משובשת לכאורה. אמר רב ששת, זאגט רב ששת ניין, סיפא אתאן לר' עקיבא, דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, זאגט רב ששת אז רבי יוחנן קען פארענטפערן די ברייתא, רבי יוחנן קען זאגן אז אוודאי די ברייתא האלט אז נאכדעם וואס ראובן האט חולץ געווען איז יעצט דא א חייבי לאוין אויף אלע ברידערס, נאר וואס, די סיפא פון די ברייתא גייט כשיטת ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא האלט אז ביי חייבי לאוין איז קידושין נישט תופס, און ממילא אפילו טאקע אז די פרוי איז חייבי לאוין אויף אלע ברידערס, אבער קידושין קען נישט תופס זיין, איז וואס די פראבלעם די רישא וועט מען טאקע זאגן כשיטת חכמים אז קידושין איז יא תופס ביי חייבי לאוין, ווייל אז נישט איז וויאזוי האט ראובן צוריק חתונה געהאט מיט א פרוי וואס ער האט חולץ געווען, זי איז דאך א חייבי לאוין, עט מען זאגן די רישא איז נישט ווי ר' עקיבא, די סיפא איז ווי רבי עקיבא, אבער על כל פנים, רבי יוחנן קען זאגן דאס איז קלאר אז די גאנצע ברייתא האלט ווי מיר, אז נאך א חליצה איז נאר דא חייבי לאוין נישט חייבי כריתות, און ממילא רבי יוחנן קען פארענטפערן די ברייתא, זאגט אבער די גמרא עס איז נישט ריכטיג, ווייל אויב אזוי, וליתני לדברי רבי עקיבא אין לה עליו כלום, וואס טייטש אויב אזוי, טאמער די עיקר חידוש פון די ברייתא איז ארויסצוברענגען די מחלוקת צווישן רבי עקיבא און די חכמים, קען די ברייתא זאגן אזוי, נאר רעדן פון די רישא, נאר פארציילן די מעשה פון די רישא, אז וואס? החולץ ליבמתו, ראובן האט חולץ געווען דאס פרוי, און ער האט איר שפעטער מקדש געווען, און ער איז געשטארבן, איז די ברידערס דארפן מאכן חליצה, דאס איז די רישא, שפעטער זאל די ברייתא צולייגן, אבער לויט רבי עקיבא נישט, פארוואס ווייל לויט רבי עקיבא נישט דא אזא זאך אז ראובן זאל חתונה האבן מיט א פרוי וואס ער האט חולץ געווען, ווייל לויט רבי עקיבא איז קידושין נישט תופס ביי איר, וואס דארף מען א גאנצע סיפא? איז ווייטער על כל פנים דא א סתירה צווישן די רישא און די סיפא, זאגט טאקע די גמרא, קשיא. ס'איז א סתירה. נאר וואס? זאגט אבער די גמרא, ס'איז יא דא צוויי וועגן צו פארענטפערן די ברייתא, רב אשי סבר לה כריש לקיש ומתרץ לה כרב שמעון, רבינא סבר לה כרבי יוחנן ומתרץ כרבנן. וואס טייטש מ'קען פארענטפערן די ברייתא סיי לויט רבי יוחנן סיי לויט ריש לקיש, טאמער מ'עט אויך אריינברענגן דא די מחלוקת צווישן רב שמעון און די חכמים, לגבי אשת אחיו שלא היה בעולם, וויאזוי? זאגט די גמרא געוואלדיג, רב אשי סבר לה כריש לקיש, רב אשי האלט ווי ריש לקיש, אז וואס? אז ברגע וואס א ברודער איז חולץ, איז אלע אנדערע ברודערס ווערן יעצט אסור באיסור אשת אח, באיסור כרת, און ממילא וויאזוי פארענטפערט ער די ברייתא? לכאורה די רישא העט דאך נישט שטימען מיט ריש לקיש, ומתרץ לה כרב שמעון, איז מיט רב שמעון העט עס יא שטימען, פארוואס? העט מען לערנען די ברייתא אזוי, די אנפאנג פון די ברייתא איז געשטאנען החולץ ליבמתו, וחזר וקידשה, ראובן האט חולץ געווען דאס פרוי, און שפעטער האט ער איר צוריק מקדש געווען, פאר ראובן איז דא א לאו, ביי די אנדערע איז דא כרת, פאר ראובן איז דא א לאו, ער האט איר צוריק מקדש געווען, איז געשטאנען אין די ברייתא, צריכה חליצה מן האחין, אז יעצט אז ראובן שטארבט, דארפן אלע אנדערע ברודערס חולץ זיין, און אונז האבן מיר געפרעגט, לויט ריש לקיש וואס עפעס, אלע אנדערע ברודערס איז דא ביי זיי חייבי כריתות. איז אויף דעם זאגט רב אשי, מאן אחין, אחין הילודין, כמאן כרב שמעון, וואס טייטש דו ווייסט נישט פון וועלכע ברידערס מען רעדט דא, מען רעדט דא פון ברידערס וואס זענען געבוירן געווארן נאך די חליצה און נאך די קידושין, און כשיטת רב שמעון, וואס האמיר געזען וואס האלט רב שמעון, רב שמעון האלט אז אשת אחיו שלא היה בעולמו, טאמער ס'איז ייבם ולבסוף נולד, איז נישט דא א פראבלעם, וואס טייטש, נארמאל ווייסט מען דאך אז לאמיר זאגן ס'איז דא אפאר ברידערס, ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון האט חתונה מיט א פרוי, ער שטארבט אן קינדער, איז די אלע ברידערס האבן א חיוב צו מייבם זיין דאס פרוי, וואס איז טאמער נאכדעם וואס שמעון איז געשטארבן איז געבוירן נאך א ברידער, דאס ווערט גערופן א אשת אחיו שלא היה בעולמו, וואס דער ברידער קען קיינמאל נישט מייבם זיין, ער טאר קיינמאל נישט וואוינען מיט די פרוי, אזוי האבן מיר געלערנט טרוקן, אבער אונז האבן מיר געזען אז רבי שמעון האט צוגעלייגט א קנייטש, רבי שמעון האט צוגעלייגט א קנייטש אז וואס? אז טאמער ס'איז געבוירן געווארן דא נאך א ברידער, נאכדעם וואס מ'האט מייבם געווען, למשל, ראובן שמעון צוויי ברידערס, שמעון שטארבט אן קינדער, ראובן איז מייבם שמעון'ס פרוי, יעצט נאכן יבום ווערט לוי געבוירן, איז דא, דאס הייסט נישט אשת אחיו שלא היה בעולמו, שפעטער אז ראובן העט שטארבן העט לוי יא קענען מייבם זיין דאס פרוי, ס'העט נישט הייסן פאר אים אשת אח, און ממילא דא אויך, דא איז אויך אזא ציור, ראובן שמעון לוי יהודה, ברידערס, שמעון איז געשטארבן אן קינדער, און ראובן האט חולץ געווען און נאכדעם חתונה געהאט באיסור בלאו, האט ער חתונה געהאט מיט די יבמה, יעצט ווערט געבוירן יששכר, יששכר איז געבוירן לאחר המעשה, קומט אויס אויף יששכר האט קיינמאל נישט חל געווען די איסור אשת אח, אויף אלע אנדערע ברידערס האט חל געווען, אבער נישט אויף יששכר, לויט ר' שמעון, און ממילא אויף דעם זאגט די ברייתא אז נאכדעם וואס ראובן העט שטארבן, העט יששכר דארפן חולץ זיין, פארוואס ווייל אלע אנדערע ברודערס נישט טאקע זיי זענען חייבי כריסות לויט ריש לקיש אבער דער נייער ברודער דער נייער ברודער איז נישט קיין אשת אח ער העט מעגן חולץ זיין און שפעטער פירט די ברייתא אויס עמד אחד מן הנולדים וקידשה וואס איז טאמער איינער פון די אנדערע ברודערס האבן חתונה זענען איר מקדש וואס טייטש איינער פון די ברודערס האבן יא געלעבט דעמאלטס אין לה עליו כלום און די קידושין פארשטייט זיך נישט תופס, פארוואס? כמאן כריש לקיש, ווייל ריש לקיש זאגט דאך אז אלע ברידערס וואס לעבן זענען חייבי כריסות נאר די נייע ברידערס ביי זיי קען מען זאגן אז זיי דארפן חולץ זיין, אזוי פארענטפערט רב אשי די ברייתא כשיטת ריש לקיש, רבינא סבר לה כרבי יוחנן, רבינא ענטפערט די גאנצע ברייתא כשיטת רבי יוחנן, ומתרץ לה אליבא דרבנן, און ער פארענטפערט עס קעגן רבי שמעון, מיט די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי שמעון אזוי, זאגט ער אזוי, די ריישא פון די ברייתא, החולץ ליבמתו וחזר וקידשה צריכה חליצה מן האחים, טאמער ראובן האט חולץ געווען שמעון'ס יבמה, און שפעטער האט ער איר מקדש געווען האט עובר געווען אויף א לאו, און ער איז געשטארבן, דארף יעצט די פרוי חליצה פון אלע ברידערס, מאן אחים, אחים הנולדים, וועלכע ברידערס רעדט מען דא? מען רעדט די ברידערס וואס האבן געלעבט, כמאן כר' יוחנן פארוואס ר' יוחנן האלט דאך אז ס'גייט נישט יעצט א חייבי כריסות אויף יעדעם, נאר וואס דען, ס'דא א חייבי לאו אויף אלע ברידערס, ס'טייטש ברגע וואס ראובן האט חולץ געווען דאס פרוי, איז סיי ראובן געווארן אסור מיטן פרוי בלאו, און סיי אלע אנדערע ברודערס וואס האבן געלעבט זענען אסור אויף דעם פרוי אבער נאר בלאו, און ממילא אז ראובן וועט שטארבן, דארף יעצט יעדער איינער נאכאמאל געבן א חליצה, איינער דארף דא געבן א חליצה. וואס איז אבער טאמער עמד אחד מן הילודים וקידשה אין לה עליו כלום כמאן כרבנן, וואס טייטש, וואס איז אבער דא טאמער ס'ווערט געבוירן נאך א ברודער, אז ס'ווערט געבוירן נאך א ברודער, טאמער מ'האלט נישט ווי ר' שמעון, טאמער מ'האלט ווי ר' שמעון, ר' שמעון זאגט אז ס'ווערט געבוירן נאך א ברודער אויף אים איז גארנישט חל, אבער אויך די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' שמעון איז דער נייער ברודער, ער איז א אשת אחיו שלא היה בעולמו, א אשת אחיו שלא היה בעולמו טאר קיינמאל נישט חתונה האבן קיינמאל נישט מייבם זיין קיינמאל נישט חולץ זיין די פרוי, פארוואס? ווייל פאר אים איז די פרוי אלעמאל א אשת אח, און במילא דאס זאגט די ברייתא אין די ספר אז טאמער איינע פון די נייע קינדער פון די נייע ברודערס וועלן איר פרובירן צו מקדש זיין דארט וועט די קידושין נישט תופס זיין ווייל ס'איז ממש חייבי כריתות ס'איז ממש אן איסור אשת אח.